מסכת שבת דף ק"מ עמוד ב', די שיעור הייבט זיך אן עמוד א', זעקס שורות פון אונטן. האבן מיר שוין גערעדט מיט די מעשה פון רב אחא בר יוסף, ברענגט די גמרא נאך א מעשה, מיסתמיך ואזיל רב אחא בר יוסף אכתפיה דרב נחמן בר יצחק בר אחתיה, דער רב אחא בר יוסף וואס ער איז שוין געווען א איד א זקן, האט זיך אנגעלאנט ווען ער איז געגאנגען אויף די פלייצע פון רב נחמן בר יצחק וואס ער איז געווען זיין נעפיו, רב נחמן בר יצחק איז געווען א זון פון די שוועסטער פון רב אחא בר יוסף. און דער רב נחמן בר יצחק האט באדינט זיין פעטער, און דער פעטער האט זיך אויף אים אנגעלאנט, אמר ליה, האט אים רב אחא געזאגט כי מטינן לבי רב ספרא, ווען אונז קומען אן אדורך די הויז פון רב ספרא עיילינא, טראג מיך דארטן אריין. כי מטו, ווען ער איז אנגעקומען אהין עייליה האט ער אים אריינגעטראגן, און אונז וועמיר זעהן אז רב נחמן בר יצחק איז געבליבן ווארטן אינדערויסן, בעא מיניה האט רב אחא בר יוסף געפרעגט פון רב ספרא מהו לכסכוסי כיתניתא בשבתא? צו מעג מען רייבן אום שבת א העמד פון פשתן? דער סדר איז אז ווען מען טוט אויסוואשן א כתונת פון פשתן ווערט עס פארהארטעוועט און מען וויל עס נאכדעם רייבן, איז די שאלה צו מען מעג עס אזוי צורייבן צווישן די צוויי הענט אום שבת, וואס די צוויי צדדים לרכוכי כיתניתא קא מיכוין ושפיר דמי, צי זאל איך זאגן אז זיין גאנצע כוונה איז בעיקר אז ער וויל נאר ווייעך מאכן דעם העמד און דאס איז נישט קיין שום פראבלעם, מעג מען עס טון, או דילמא לאולודי חיורא קא מיכוין ואסיר, ווייל אסאך מאל ווען מען רייבט קומט ארויף אזא שיינע גלאנץ אויף די ווייסקייט, מען רעדט דאך דא פון א פשתן וואס דאס איז שיין ווייס, און מיט דעם וואס מען רייבט עס קומט עס ווערט עס אזא גלאנץ דערויף, און טאמער דאס איז זיין כוונה טאר מען עס נישט טון, ווייל דאס איז אזוי ווי מלבן. אמר ליה האט אים רב ספרא געענטפערט לרכוכי קא מיכוין ושפיר דמי, געווענדליך ווען א מענטש רייבט א העמד מיינט ער טאקע בעיקר ווייעך צו מאכן, ממילא איז מעג מען עס טון. כי נפק אתא, ווען ער איז צוריק ארויסגעגאנגען פון די הויז פון רב ספרא אמר ליה האט אים זיין נעפיו רב נחמן בר יצחק געפרעגט מאי בעא מר מיניה, וואס האט דער רבי געפרעגט פון רב ספרא אמר ליה, בעי מיניה איך האב אים געפרעגט מהו לכסכוסי כיתניתא בשבתא ואמר לי שפיר דמי. האט רב נחמן געפרעגט זיין פעטער ותיבעי ליה למר סודרא פארוואס האט דער רבי נישט געפרעגט ענדערש אויף א סודר, א סודר דאס איז אזא. ליילעך וואס מען דרייט ארויף אויפן קאפ אזוי ווי א הוט אמאליגע צייטן. און דארט איז אויך די זעלבע זאך, אז מען רייבט עס און ס'ווערט ווייעך און ס'באקומט אזא גלאנץ, און וואלסט געקענט פרעגן דארט די שאלה, האט ער אים געענטפערט סודרא לא קא מיבעיא לי, אויף א סודר האב איך נישט געהאט קיין שאלה דבעאי מרב הונא, כ'האב שוין געפרעגט פון רב הונא, ופשיט לי. און רב הונא האט מיר שוין געענטפערט, און ס'איז דא ראשונים וואס זענען דא גורס, ופשיט לי לאיסורא, אז ער האט מיר שוין געענטפערט אז ביי א סודר טאר מען זיכער נישט, האט ער אים צוריק געפרעגט ותפשוט ליה למר מסודרא, און פארוואס האט דער רבי געדארפט פרעגן פון רב ספרא וואס די דין איז ביי א העמד, אויב דער רבי ווייסט שוין א תשובה פון רב הונא וואס די דין איז ביי א סודר, האט דאך דער רבי געקענט אויפדרינגען אז דער זעלבער דין וואס איז דא ביי א סודר איז אויך דא ביי א העמד, אמר ליה האט אים רב אחא געענטפערט, התם מיחזי כי אולודי חיורא. דארטן וויבאלד דאס איז א הוט וואס א מענטש טוט אן אזוי אינדערויסן, קען שוין יא זיין אז זיין כוונה איז, און ווען א מענטש רייבט עס קען עס אויסקוקן ווי ער טוט עס ממש ווייל ער וויל עס שיין אויסגלאנצן און מאכן נישט א שיינע היט, און ממילא אפילו אויב דארטן האט מען אים גע'פסק'נט אז מען טאר נישט וועגן ס'זעט אויס כמלבן, קען נאך אלץ זיין אז ביי א העמד העט מען יא מעגן ווייל הכא לא מיחזי כי אולודי חיורא. ווייל א העמד געווענטליך טוט מען דאך נישט אן פונדערויסן מען טוט דאך אויף דעם אן אויכעט נאך א מאנטל נאך א קלייד פון אויבן אויף דעם, ממילא טאקע פאר דעם האט מען געפסקנט אז מען מעג ווייל דא איז די עיקר כוונה נאר ווייך צו מאכן און נישט אזוי וויכטיג דעם גלאנץ. אז מען האט שוין גערעדט דא וועגן א העמד צו מען מעג עס רייבן צו נישט, ברענגט שוין די גמרא נאך א דין אמר רב חיסדא האי כיתניתא די העמד, מען רעדט דא ווייטער פון א כתונת פון פשתן, וואס מען האט אויסגעוואשן, און דא גייען מיר אריבער צו דף ק"מ עמוד ב', איז געווענטליך נאכן אויסוואשן האט מען דאך עס געוואלט אויפהענגען אויף צו טריקענען, פלעגט מען נעמען אזא שטעקל אזא ברייטע שטעקן, און מען האט עס אריין געשטעקט אזוי אין די ברייט פון די העמד, איין עק פון די שטעקן האט מען געלייגט ביי איין ארבל, און די אנדערע ביי די אנדערע ארבל, און אזוי האט זיך עס געהאלטן שיין אויסגעשפרייט אויף צו טריקענען. איז משלפא לדידה מקניא שרי, אראפשלעפן דעם העמעדל פון דעם שטעקן אויף וואס ער הענגט, מעג מען אום שבת, ווייל דער העמעדל איז דאך נישט מוקצה, און מען מעג עס אראפשלעפן פון דעם שטעקן, אבער קניא ממנו ארויסשלעקן ארויסשלעפן דעם שטעקן פונעם העמד, אסור, טאר מען נישט, ווייל דער שטעקן איז מוקצה מחמת גופו, ווייל דער שטעקן שטייט אויף צום הייצן, דאס האט מען נישט גענוצט בקביעות און איבערגענוצט נאכאמאל און נאכאמאל, נאר יעדע מאל ווען מ'האט געדארפט הענגען א העמד, האט מען גענומען דארטן פון צווישן די העלצער וואס שטייט אויף צום הייצן, האט מען גענומען א שטעקעלע, און מ'האט אויפגעהאנגען דעם העמד, און ווען מ'האט געענדיגט, ווען מ'האט אראפגענומען דעם שטעקן האט מען עס צוריק געווארפן דארטן זאל ליגן מיט די העלצער צום הייצן, און ממילא איז דאס מוקצה מחמת גופו, און מ'טאר עס נישט מטלטל זיין אפילו לצורך גופו ומקומו. אמר רבא זאגט רבא ואם כלי קיואי הוא, אויב דער שטעקן קומט נישט סתם פון דארטן פונעם הייצן נאר דאס איז א כלי פון די וועבערס מותר מעג מען עס יא ארויס נעמען פונעם העמעדל ווייל וויבאלד ס'האט אויף זיך א שם כלי מעג מען עס מטלטל זיין אפילו אויב כ'וועל זאגן אז ס'האט א דין פון כלי שמלאכתו לאיסור ווייל מ'נוצט עס אויף צום וועבן אבער וויבאלד איך דארף עס דא לצורך מקומו ווייל איך דארף האבן דעם העמעדל מעג מען ארויס נעמען אפילו דעם שטעקן אויכעט. אמר רב חיסדא, האי כישתא דירקא, א בינטעלע פון ירקות, דא רעדט מען אזעלכע ירקות וואס א מענטש קען נישט עסן, ס'איז נישט ראוי למאכל אדם, איז אי חזיא למאכל בהמה, שרי לטלטולי, כאטשיג אויב א בהמה קען עס עסן, מעג מען עס מטלטל זיין ווייל ס'איז נישט מוקצה, אז ס'איז ראוי צו עסן פאר א בהמה, ואי לא, אסור, טאמער איז עס נישט ראוי אפילו פאר א בהמה אויך נישט, איז עס אסור, ווייל ס'איז מוקצה מחמת גופו. אין ערוך האט ער געהאט דא א גירסא נישט כישתא דירקא נאר הוצא דירקא אזעלכע בלעטער פון ירקות און דאס שטימט עס בעסער ווייל געווענטליך ירקות אליין איז דאך יא געווענטליך ראוי אדער פאר א מענטש אדער פאר א מאכל בהמה נאר דא רעדט מען פון אזעלכע בלעטער וואס טאמער ס'איז ראוי למאכל בהמה מעג מען עס נאך מטלטל זיין אז נישט איז עס מוקצה מחמת גופו אמר רב חייא בר אשי אמר רב האי תליא דבשרא שרי לטלטולי די אויפגעהאנגענע פלייש די סדר איז געווען אז מען פלעגט באזאלצן פלייש האט מען עס נאכדעם אויפגעהאנגען אויף א שטריק ס'זאל זיך לאזן טריקענען, איז די פלייש וואס הענגט דארטן, אויסגעזאלצענערהייט שרי לטלטולי, מעג מען מטלטל זיין אין שבת, ווי אונז האמיר שוין אויבן געלערנט אז געזאלצענע פלייש אפילו ווען ס'איז רוי קען מען עס עסן, און ממילא איז עס נישט מוקצה. דכוורי אסור, די שטריק וואס אויף דעם ליגט די אויסגעזאלצענע פיש, דאס טאר מען נישט מטלטל זיין שבת, ווייל פיש וואס איז רוי און ס'איז געזאלצן איז נישט ראוי לאכילה. און אונז האמיר דא די גירסא אין רש"י אז די פלייש איז געזאלצן, און אויב אזוי רעדט מען דא פון געזאלצענע פיש אויכעט, און אויב אזוי פרעגט שוין דא תוס' אויף דף קל"ט עמוד ב', אז אויף דף קכ"ח עמוד א' זאגט תוס' האט מען דאך אויבן געלערנט אז געזאלצענע פיש איז אויך ראוי אז מען זאל עס קענען עסן רויערהייט, אבער למעשה טאקע די ריטב"א ברענגט אין נאמען פון רש"י אז מען רעדט טאקע דא סיי פון פלייש און אזוי אויך פון פיש וואס זענען נישט געזאלצן, וואס אויבן האט מען טאקע געלערנט אז פלייש אפילו ווען ס'איז נישט געזאלצן פלייש פון א עוף איז עס ראוי צו עסן בדיעבד ממילא איז עס נישט מוקצה אבער פיש ווען ס'איז נישט געזאלצן איז עס נישט ראוי אפילו בדיעבד צו עסן און פארדעם איז עס מוקצה. אמר רב קטינא העומד באמצע המיטה כאילו עומד בכריסה של אישה. איינער וואס שטייט דאס מיינט ער פארזאמט זיך ער ליגט אויף א בעט אינמיטן א בעט וואס געווענטליך שלאפן דארטן א מאן און ווייב און ער איז יעצט א פרעמדע מענטש וואס שלאפט אויף די בעט. איז פונקט ווי ער וואלט געשטאנען בכריסה של אישה ווייל דאס ברענגט אים צו א הרהור. אין אנדערע ווערטער ס'איז נישט קיין אויסגעהאלטענע זאך א מענטש זאל שלאפן אויף א בעט וואס געווענטליך ווערט עס גענוצט דורך א פרעמדן מאן מיט ווייב. זאגט אבער די גמרא ולאו מילתא ס'איז נישט ריכטיג און מ'מעג עס יא טון. אזוי ווי רב חיסדא האט שוין פריער גערעדט וועגן א כישתא דירקא, כישתא מיינט א בינטעלע פון ירקות. גייט רב חסדא געבן דא א עצה טובה וואס האט אויך צו טוהן מיט א בינטל, ואמר רב חסדא בר בי רב דזבין ירקא, בר בי רב מיינט א תלמיד פון ישיבה, א תלמיד וואס לערנט און ער קויפט ירקות, ליזבין אריכא, זאל ער אפקויפן וואס לענגערע ירקות, דאס טייטש אז די בינטל זאל ליגן דערין לאנגע ירקות, און די לענגסטע וואס ער טרעפט דאס זאל ער נעמען, פארוואס? ווייל כישא כי כישא, ווייל יעדע בינטל איז דומה צו די אנדערע בינטל, דאס מיינט אז די דיקעקייט וויפיל מען האט אריינגעלייגט ירקות אין אלע בינטלעך זענען געווען אייניג. איז דארטן איז זיך נישט שייך צו וועלן אבער ואורכא ממילא. די לענג קומט שוין פון זיך אליין אלס הכל ריווח, דאס מיינט אז די לענג זענען יא געווען איינס איז געווען לענגער און איינס איז געווען קערצער די ירקות, און די פרייז איז סייווי געווען די זעלבע ווייל מען האט גערעכנט לויט די בינטל און ממילא לוינט זיך צו באקומען די מערסטע פארן געלט זאל מען זיך אויסוועלן די לאנגע ירקות. ואמר רב חסדא נאך האט רב חסדא געזאגט בר בי רב דזבין קניא, א תלמיד פון ישיבה וואס גייט קויפן שטעקעלעך אויף צום הייצן, וואס דאס קומט אויך אין בינטעלעך, ליזבין אריכא, זאל ער זיך אויסוועלן ווען ער קויפט די לענגסטע בינטל וואס איז דא, די לענגסטע שטעקעלעך, ווייל טונא כי טונא, די בינטלעך זענען אזוי ווי די אנדערע בינטלעך, ואורכא ממילא, אבער די לענג, דאס איז שוין פון זיך אליין א ריווח, ווייל אלע קאסטן, די בינטלעך קאסטן אלע די זעלבע פרייז, און אז ער וועט נעמען לענגערע, איז עס פשוט הכל ריווח. רב חיסדא געבט דא עצות טובות פאר א ישיבה מאן וואס האט נישט צופיל געלט, און ער וויל באקומען די מערסטע פאר זיין געלט, ואמר רב חיסדא בר בי רב, דלא נפישא ליה ריפתא א תלמיד פון ישיבה וואס האט נישט קיין סאך ברויט צו עסן, לא ליכול ירקא זאל נישט עסן קיין ירקות משום דגריר ווייל דאס רייצט אים אן דעם אפעטיט, און וויבאלד ער האט נישט קיין סאך ברויט וועט ער נאכדעם בלייבן הונגעריג. אינטערעסאנט אנצוצייכענען די גמרא וואס אונז האבן געלערנט אויבן אויף דף פ"ב אז רב חסדא ווען ער האט פארגעלערנט אויסער זיינע שיעורים וואס ער האט פארגעלערנט וואס איז געווען מיט א געוואלדיגע חריפות, ווי די גמרא זאגט דארטן אז רב חסדא דמחדדן שמעתיה אבער ער פלעגט אלץ אויכעט לערנען מיט די תלמידים עצות טובות אין געזונט. האבן אויבן געלערנט אז רב הונא האט געהייסן פאר זיין זון רבה זאל גיין לערנען צו רב חסדא ווייל ער לערנט זייער גוט דמחדדן שמעתיה, און רבה האט זיך אפגערעדט אז פארוואס זאל איך אהין גיין איך קום אן אהין רעדט ער דארטן פון זאכן פון בית הכסא, האט אים זיין טאטע געזאגט אז ער איז עוסק בחיי דברייתא, עס איז זייער וויכטיג צו וויסן זאכן וואס זענען געזונט פאר די מענטשן איז אדרבה זאלסט טאקע גיין דווקא צו אים, דא זעט מען אויך ווי ער האט געגעבן עצות טובות פאר די תלמידים. ואמר רב חסדא דערנאך האט רב חסדא געזאגט אנא לא בעניותי אכלי ירקא ולא בעתירותי אכלי ירקא, איך האב נישט געגעסן ירקות סיי ווען איך בין נאך געווען ארעם און אפילו שפעטער ווען איך בין רייך געווארן האב איך ווייטער נישט געגעסן קיין ירקות, בעניותי האב איך נישט געגעסן משום דגריר ווייל ס'רייצט אן די אפעטיט, און דאמאלטס האב איך נישט געהאט גענוג געלט צו קויפן אסאך ברויט איך זאל מיך קענען זעטיגן דעם אפעטיט, דאס איז די עצה וואס רב חסדא האט פריער געזאגט פאר די ישיבה לייט וואס זענען געווענטליך ארעם. אז טאמער זיי האבן נישט גענוג ברויט זאלן זיי נישט עסן קיין ירקות, און אפילו בעתירותי זאגט ער ווען איך בין שוין רייך געווארן האב איך ווייטער נישט געגעסן, כאטשיג דאמאלס האב איך מיך שוין יא געקענט ערלויבן כ'האב געהאט גענוג ברויט, דאמינא ווייל כ'האב געזאגט היכא דעייל ירקא ליעול בשרא וכוורי, אויב איך קען מיר שוין ערלויבן, איך האב דאך שוין יעצט געלט, איז אנשטאטס ס'זאל אריינגיין אין מיין גוף די ירקות, קען דאך אריינגיין אנשטאטס דעם פלייש מיט פיש, וואס ער האט געהאלטן אז דאס זענען געזונטערע מאכלים. ואמר רב חסדא בר בי רב דלא נפישא ליה ריפתא לא ליבצע בצועי. א תלמיד פון ישיבה וואס האט נישט קיין סאך ברויט ער האט נאר ממש אביסל, זאל ער נישט נעמען די ביסל ברויט און צוטיילן און עסן אביסל יעצט און אביסל שפעטער, ווייל ס'איז אזוי ווייניג אז ער וועט קיינמאל נישט זאט ווערן, נישט יעצט און נישט שפעטער, ער זאל ענדערש צואווארטן ס'זאל זיך אנזאמלען מער ברויט און אויפעסן אסאך אויפאמאל, ווי איידער עס צוטיילן אין קליינע גאר קליינע חלקים. נאר אזוי וועט ער כאטשיג איינמאל זאט ווערן. ואמר רב חסדא בר בי רב דלא נפישא ליה ריפתא א תלמיד וואס האט נישט גענוג ברויט לא ליבצע, זאל ער נישט זיין דער וואס שניידט אויף די ברויט און פארטיילן פאר די אנדערע וואס זיצן ביי זיין טיש, מאי טעמא דלא עביד בעין יפה, ווייל ער וועט עס נישט טוהן מיט א גוט אויג ווייל ער האט דאך נישט גענוג, די גמרא אין ברכות זאגט דאך אויף דף מ"ו אז בעל הבית בוצע, דער בעלבאס שניידט אויף די ברויט און ער צוטיילט עס כדי ער זאל בוצע זיין און צוטיילן בעין יפה, אבער וויבאלד ער האט נישט גענוג, זאל ער עס נישט טוהן. ואמר רב חסדא אנא מעיקרא לא הואי בצענא אין אנפאנג פאר איך בין רייך געווארן האב איך נישט האב איך נישט געגעסן דעם ברויט עד דשדאי ידי בכולי מנא ואשכחי ביה כל צרכי ווילאנג כ'האב געלייגט מיין הענט אינעם גאנצן קערבעלע און געטראפן אז ס'איז דא גענוג ברויט און דאס איז די זעלבע עצה וואס ער האט פריער געזאגט אז ווען איינער האט נישט גענוג ברויט זאל ער עס נאך נישט צוטיילן און נישט עסן שוין נאר זאל ווארטן ס'זאל זיך אנזאמלען גענוג ער זאל כאטשיג קענען איינמאל זאט ווערן ואמר רב חסדא האי מאן דאפשר ליה למיכל נהמא דשערי ואכל דחיטי א מענטש וואס האט א מעגליכקייט צו עסן גערשטן ברויט וואס דאס איז אסאך ביליגער און ער עסט ווייץ ברויט, קעבר משום בל תשחית, איז ער עובר אויף די עבירה פון בל תשחית ווייל ער ווארפט אוועק זיין געלט פאר גארנישט. און דא רעדט מען מן הסתם פון א מענטש וואס איז ארעם ווייל רב חיסדא אליין האט דאך פריער געזאגט אז ווען ער איז רייך געווארן האט ער נישט געגעסן קיין ירקות ווייל ער קען דאך עסן אנשטאטס דעם געזונטער און בעסערע זאכן פלייש מיט פיש. ואמר רב פפא האי מאן דאפשר למישתי שיכרא ושתי חמרא עובר משום בל תשחית א מענטש וואס קען טרינקען ביר וואס דאס איז אסאך ביליגער און ער טרינקט וויין איז ער אויך עובר אויף בל תשחית אבער די גמרא שלאגט אפ ביידע זאכן ולאו מילתא ס'איז נישט ריכטיג בל תשחית דגופא עדיף. למעשה גערשטנברויט מיט ביר זענען נישט אזוי געזונט ווי וויין מיט ווייץ ברויט. קומט אויס אז פון איין זייט ווען ער קויפט די טייערע זאכן זאגט ער טאקע אז ער מאכט בל תשחית אויף געלט, אבער פון די אנדערע זייט עסט ער געזונטע זאכן וואס ער ראטעוועט זיך דעם גוף, ווען ער זאל עסן די גערשטנברויט ער שפארט זיך טאקע געלט, אדער די ביר, טוט ער זיך קאליע מאכן זיין גוף, איז דאס איז אסאך ערגער. ואמר רב חיסדא בר בי רב דלית ליה משחא, א תלמיד פון ישיבה וואס האט נישט קיין אויל, ער איז ארעם, און ער קען זיך נישט ערלויבן צו קויפן אויל וואס מען פלעגט אמאליגע צייטן נאכן עסן זיך אפשמירן די הענט מיט אויל אוועקצונעמען די זוהמא, אונז האבן שוין געהאט אין מסכת ברכות, נימשי במיא דחריצי זאל ער זיך וואשן און שמירן די הענט מיט די וואסער וואס זענען אנגעזאמעלט אין די גריבעלעך וואס אויף דעם וואקסט אזא גרינע שימל, און ווען ער רייבט זיך יענץ אן אויף זיין הענט טוט עס די זעלבע פעולה ווי אויל. ואמר רב חיסדא בר בי רב דזבין אומצא, א תלמיד חכם וואס גייט קויפן א שטיקל רויע פלייש ליזבן אונקא, מען רעדט דאך דא אז ער איז ארעם און ער קען זיך נישט ערלויבן צו קויפן זייער אסאך פלייש, ער קויפט א קליין שטיקל, זאל ער זען צו קויפן א שטיקל פלייש האלדז פון די בהמה, דאית ביה תלתא מיני בישרא, וואס דארטן אליין איז דא דריי מיני פליישן, ס'איז דא דארטן אזא פעטע חלק און ס'איז דא אזא מאגערע חלק פלייש, און דער גיד הצואר איז במילא וועט ער כאטשיג האבן דריי טעמים אין דער קליין שטיקל פלייש וואס ער קויפט. ואמר רב חיסדא בר בי רב דזבין כיתוניתא, א תלמיד פון ישיבה וואס גייט זיך קויפן א העמעדל ליזבן מדנהר אבא, ער זאל קויפן דעם מין העמד וואס קומט פון דער פלאץ פון נהר אבא וואס זיי האבן זייער גוטע פשתן וניחוורה כל תלתין יום און ער זאל עס אויסוואשן איינמאל אין דרייסיג טעג, דמפטיא ליה תריסר ירחי שתא, אזוי וועט זיך עס קענען האלטן לכל הפחות אויף א יאר, ואנא ערבא. און איך בין א ערב דאס מיינט איך טו דאס גאראנטירן אז זיין קלייד וועט זיך אים האלטן לכל הפחות איין גאנצע יאר. ווען מען רעדט שוין פון א כתונת, ברענגט די גמרא מאי כיתוניתא, פארוואס הייסט עס כיתוניתא? דאס ווארט איז צוזאמגעשטעלט פון צוויי ווערטער כיתא נאה, אז מען טוט אן דעם העמד קען מען זיך זעצן צווישן א כת פון חשוב'ע מענטשן ווייל דאס איז שיין. אונז האבן שוין געהאט ענליך צו דעם אויבן אין פרק המוציא יין אויף דף ע"ז ברענגט די גמרא זייער אסאך ווערטער וואס די גמרא פארטייטשט אויף דעם אופן. ואמר רב חיסדא בר בי רב לא ליתיב אציפתא חדתא, א תלמיד זאל זיך נישט אוועקזעצן אויף א נייע מחצלת ווי רש"י זאגט וואס איז געמאכט געווארן פון גומי וואס האט אין זיך אזא פייכטקייט ווען ס'איז ניי, ווייל. דמכליא מאניה וואס דער פייכטקייט טוט אים אויסניצן שנעל זיין קלייד, דאס איז אויכעט א עצה טובה פשוט עס זאל זיך האלטן לענגער. ואמר רב חסדא בר בי רב לא לישדר מאניה לאושפיזיה לחווריה ליה, ער זאל עס נישט שיקן צו זיין גאסטגעבערין אז זי זאל אים אויסוואשן זיינע קליידער, דלאו אורח ארעא ס'איז נישט קיין דרך ארץ דילמא חזי ביה מידי, ווייל אפשר וועט זי באמערקן אויף די קלייד א זאך וואס איז נישט שיין א קרי, ואתי למגניא און דער תלמיד וועט ווערן פארמיסט. און זי וועט אים אראפקוקן. אמר להו רב חסדא לבנתיה, רב חסדא האט אנגעזאגט פאר זיינע טעכטער תיהוי צניעתן באפי גברייכו, עטס זאלט אלץ זיין צניעות'דיג און באשיידן פאר ענקערע מענער, און מאכן זיכער אז עטס געפינטס חן אין זייערע אויגן, און עטליכע זאכן, למשל לא תיכלון נהמא באפי גברייכו, עטס זאלט נישט עסן קיין ברויט אין פארנט פון ענקערע מענער, ווייל אסאך מאל וועט עטס ענק טון איבערעסן, און דאס וועט ענק פארמיסן אין זייערע אויגן, אדער לא תיכלון ירקא בליליא, נאך א עצה האט ער געזאגט עטס זאלט בכלל נישט עסן קיין ירקות ביינאכט ווייל דאס קען גורם זיין א ריח הפה, לא תיכלון תמרי בליליא, עטס זאלט נישט עסן קיין טייטלען ביינאכט און אזוי אויך ולא תשתון שיכרא בליליא עטס זאלט נישט טרינקען קיין ביר ביינאכט, ווייל די זאכן ברענגען צו שלשול און צו מפיח זיין און עטס וועט ווערן פארמיסט אויף ענקערע מענער, ולא תיפנון היכא דמפני גברייכו. עטס זאלט נישט ארויסגיין אין בית הכסא אויף די זעלבע פלאץ ווי ענקערע מענער גייען ארויס, און ווי רש"י רעדט שוין אויס אז אפילו ווען די מאן זעהט נישט, ווייל וויבאלד די מאן גייט דארטן זיך מתפנה זיין אויפן זעלבן פלאץ און ער ווייסט אז זיין פרוי איז אויכעט דארט זיך מתפנה דערמאנט ער זיך דערפון און ווען ער טראכט דערפון ווערט ער פארעקלט פון איר. וכי קארי אבבא איניש, ווען א מענטש קומט רופן ביים טיר, דאס מיינט לאמיר זאגן איינער קלאפט אויפן טיר, לא תימרון מנו אלא מני, עטס זאלט נישט פרעגן מנו ווער איז ער בלשון זכר, נאר ווער איז זי בלשון נקבה, ענקער שפראך זאל נישט זיין צוגעוואוינט צו רעדן אזא שפראך כאילו ווי עטס רעדטס מיט זכרים, אלעמאל זאלט עטס רעדן בלשון נקבה.

פערלשטיין, דאס זאלט עטס ווייזן פאר די מענער, זאלט עטס לאזן ממשמש זיין, אבער וכורא לא אחוי להו, די אותו מקום זאלט עטס נישט צוווייזן פאר זיי, דאס מיינט זאלטס ענק משתמט זיין עד דמיצטערן ביז די מענער וועלן זיין בצער און זיי וועלן גאר שטארק גליסטן, והדר אחוי להו, נאכדעם קענט עטס ווייזן דעם אותו מקום אויך. ס'איז געשטאנען אין די משנה אין שולין את הכרשינין, מ'טאר טאקע נישט איינווייקן די כרשינין, ווייל דאס איז א ענין פון בורר, אבער אריינלייגן אין א כברה אדער אין א כלכלה, ווען מען וויל עס דארטן אוועקלייגן אפילו עס מאכט זיך אז די פסולת פאלט אראפ דורך די לעכער, וויבאלד ס'איז אבער א דבר שאינו מתכוין און ס'איז נישט קיין פסיק רישא מעג מען עס יא אהין לייגן, זאגט גמרא מתניתין דלא כי האי תנא, דאס וואס ס'איז געשטאנען אז מען מעג עס אריינלייגן אין די כברה וועט נישט אויסקומען ווי די פאלגענדע תנא דתניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אין משגיחין בכברה כל עיקר. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער מען טאר נישט נוצן קיין כברה אינגאנצן נישט אפילו נאר אוועקצולייגן דארט די כרשינין, און אונזער משנה האלט נישט ווי אים ווייל אונז האלט מען דאך אז מען מעג יא. יעצט וועלן מיר מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת שבת דף ק"מ, כאטש אונז האמיר געלערנט אינעם פאריגן משנה אז מען טאר נישט אריינלייגן די שמרים אין א מסננת אז די וויין זאל אפרינען דערפון אין שבת ווייל דאס איז מרקד אדער בורר, זאגט דא די משנה אז מען מעג אבער אריינגיסן וואסער אויף די שמרים וואס איז שוין געליגן פון פאר שבת. אז די וואסער זאל מאכן אביסל קלאר אז די שמרים זאל ארויסלאזן די וויין גרינגער, און אזוי אויך מעג מען נעמען דעם וויין אפילו עס האט אין זיך אביסל זאץ, אבער וויבאלד רוב מענטשן קענען טרינקען די וויין אפילו אן אויסזייען, מעג מען עס אום שבת אויסזייען אין א סודר אדער אין א כפיפה מצרית, ווייל א זאך וואס מענטשן קענען טרינקען אומאויסגעזייט הייסט נישט קיין בורר. און אזוי אויך מעג מען אריין לייגן א ביצה אין א מסננת של חרדל אז די אייער די געלעכל זאל אראפ רינען און מאכן א שיינע קאליר פאר דעם חרדל, ווי די גמרא וועט שוין זאגן שפעטער אז דא איז נישט דא קיין בורר, ווייל סיי די ביצה די ווייסע און סיי די געלע זענען ביידע ראוי לאכילה, נאר איך דארף יעצט האבן די געלע דא צו מאכן א שיינע קאליר און ס'הייסט נישט ווי כ'האב בורר געווען אוכל פון פסולת ווייל ביידע זענען אוכל. און מען מעג מאכן אנומלין דאס איז אזא וויין וואס מען לייגט אריין דערין האניג מיט פלפל ווי די גמרא וועט שוין שפעטער זאגן וואס דאס מיינט פונקטליך, ס'איז אבער דא א מחלוקה וויפיל מען מעג מאכן, רבי יהודה האלט אז אום שבת מעג מען נאר מאכן אין א כוס, נישט מער פון דעם, יום טוב מעג מען שוין מאכן אין א לגין, דאס איז א גרעסערע קריגל ווי א גלעזל, און חול המועד מעג מען שוין מאכן אפילו אין א פאס, און ר' צדוק זאגט ניין, אז אלעמאל האט עס צו טון לויט וויפיל געסט ס'איז דא אזויפיל מעגסטו מאכן. דער אמורא זעירי זאגט אז א מענטש מעג נעמען יין צלול אדער מים צלולין, מיינט אז ס'איז גענוג קלאר אז מ'קען עס טרינקען אפילו אן אויסזייען און מ'מעג עס אויסזייען אין א געהעריגע משמרת אום שבת, כאטשיג שמרים טאר מען נישט לייגן ווייל דאס קען מען נישט טרינקען אומגעזייט, אבער יין און מים צלולין מעג מען יא. אבער טאמער איז עס אזעלכע שווערע שמוציגע וויין וואס מ'קען נישט טרינקען אן אויסזייען טאר מען אוודאי נישט. די גמרא פרעגט א קשיא, אז רשב"ג זאגט אין א ברייתא אז א מענטש מעג נעמען געהעריג א באטל וויין און אויסמישן מיט די גאנצע זאץ און נאכדעם אריינלייגן אין משמרת אויסצוזייען און האט נישט קיין שום פראבלעם, האט די גמרא געענטפערט אז דארט אין די ברייתא רעדט מען ביין הגתות וואס יעדער טרינקט די וויין דארטן אפילו שמוציגערהייט אויך, ממילא איז די זייען הייסט נישט קיין תיקון קיין בורר. אבער זעירי האט גערעדט פון נארמאלע אומשטענדן וואס מ'טרינקט נישט קיין וויין שמוציגע וויין אן קיין זייען דארט הייסט עס יא בורר. מיר האבן געלערנט אין די משנה אז מען מעג מסנן זיין את היין בסודרין, זאגט אבער די גמרא ער זאל נישט מאכן קיין גריב, ער זאל נישט אזוי דעם סודר נישט מאכן א גריב עס זאל אריין גיין דערין אסאך וויין אויף אמאל ווייל דאס איז עובדין דחול. דאס וואס מען האט געלערנט אז מען מעג זייען דורך א כפיפה מצרית איז בתנאי אז די כפיפה זאל אריין הענגען אין יענע כלי ווי די וויין רינט ארויס און זאל נישט הענגען העכער ווי א טפח ווייל דעמאלטס הייסט עס ווי מען מאכט א אוהל. אז מען וויל ארויפציען א בגד אויפן פי החבית מעג מען עס נאר לייגן אויף האלב און נישט אויף די גאנצע ווייל ס'זעט אויס ווי א אוהל, א מענטש זאל נישט ארויפלייגן אויף אזא קליינע קריגעלע וואס דארטן שעפט ארום וויין, אויפן פי פון די קריגעלע זאל ער נישט ארויפלייגן אזעלכע שטעקעלעך מיט שפענדעלעך ווייל דעמאלטס איז דאס אזוי ווי א זייער און ווען ער גיסט ארויס דערפון די וויין טוט דאס אויס מסנן זיין און ס'האלט אין זיך די שמרים. די גמרא זאגט אז אין ר' פפא'ס שטוב פלעגט מען איבערגיסן ביר פון איין כלי צו א צווייטע, און מען האט אריבער געגאסן פארשטייט זיך נאר די ביר און די שמרים איז געבליבן אין די ערשטע כלי. פרעגט די גמרא אבער ווען מען קומט אן צום סוף און ס'הייבט שוין ארויס צו קומען דארטן געמישט שמרים מיט וויין דעמאלטס זעט מען דאך שוין יא אז עס איז בורר, זאגט טאקע די גמרא אז אין ר' פפא'ס שטוב וויבאלד דארט איז געווען אסאך ביר, ער איז געווען א ביר סוחר, ווען מען איז אנגעקומען צו די ווייניג האט מען שוין בכלל נישט געגאסן ווייטער ווייל מען האט עס אוועק געווארפן ממילא האט זיך נישט דערקענט די בורר. די גמרא ברענגט אז חרדל וואס מען האט שוין געקנאטן פון פאר שבת און יעצט שבת וויל מען צולייגן אביסל וואסער און אויסמישן צו מאכן אזוי מער רינעדיג, האמער עטליכע שיטות וויאזוי מען זאל עס טון, רב זאגט אז מען דארף עס דווקא טון מיט א כלי נישט מיט די הענט, שמואל זאגט אז מען זאל עס נאר טון מיט די הענט און נישט מיט א כלי, נאר ס'דארף זיין מיט א שינוי, ר' יוחנן זאגט, קודם האט ער געהאלטן ר' יוחנן אז מען מעג ביידע סיי ביד סיי בכלי נאכדעם האט ער צוריק געצויגן אז מען טאר קיין איינס נישט, למעשה ברענגט די גמרא אז מר זוטרא האט געזאגט אז די הלכה בלייבט נישט ווי די אלע שיטות וואס האמער יעצט דערמאנט, נאר מען מעג עס יא טוהן סיי ביד און סיי בכלי, מען מעג צולייגן האניג אבער מען זאל נישט שטארק אויסמישן, נאר מען זאל שטאטערהייט אויסמישן. און אזוי אויך שחליים, דאס איז אויך א מין גרינצייג וואס ער האט צוריבן פון פאר שבת און ער וויל אריינלייגן שבת שמן און חומץ, און אויכעט אזא מינט וואס מען לייגט אריין מעג ער עס טוהן, ער זאל עס אבער אויך נישט שטארק צומישן און צוקלאפן שטארק, נאר ער זאל עס שטאטערהייט אויסמישן. און אזוי אויך קנאבל וואס ער האט שוין צוריבן פון פאר שבת און ער וויל צולייגן שבת בונדלעך, מעג ער, אבער ער טאר נישט צערייבן די בונדלעך דאס איז טוחן ער זאל עס נאר אויסמישן מיט די קנאבל. די משנה האט געזאגט אז מען מעג מאכן אנומלין האט מען שוין אויסגערעדט אז דאס מיינט וויין מיט האניג מיט פלפול וואס דאס איז געמאכט אויף צו טרינקען זאט צו ווערן. נאכדעם איז דא אלונטית וואס דאס טאר מען נישט מאכן דאס איז אויך אלטע וויין מיט קלארע וואסער מיט א שמן אפרסמון וואס מען מישט אויס און מען טרינקט עס בעיקר נאך א בית המרחץ זיך אפצוקילן דעם גוף, און רב יוסף דערציילט אז מען האט אים אמאל געגעבן צו טרינקען נאכן בית המרחץ א גלעזל פון דעם מין וויין און עס איז געווען אזוי געשמאק, ער האט געשפירט אז עס איז אים אפגעקילט געווארן ממש פון די האר פון זיין קאפ ביז די נעגל פון זיין פיס, טאמער וואלט ער געהאט נאך איין גלעזל דערפון וואלט ער שוין געקענט קומען צו א סכנה און אויב ער וואלט נישט געשעדיגט געווארן וואלט מען שוין אראפגערעכנט פון זיינע זכות'ן פון יענע וועלט. און דאס וואס מר עוקבא האט עס געקענט טרינקען יעדן טאג און ער איז נישט געשעדיגט געווארן איז ווייל ער איז שוין געווען פשוט צוגעוואוינט דערפון. מיר האבן געלערנט אין א משנה אז מען טאר נישט איינווייקן חילתית, דאס איז א מין גראזל וואס מען נוצט פאר א רפואה, אז מען ווייקט עס איין אין לאלעך וואסער און מען טרינקט עס אויס און דאס איז געזונט פאר די הארץ, טאר מען עס נישט איינווייקן אין שבת. אבער מען מעג נעמען די חילתית און אריין לייגן אין עסיג און נאכדעם איין טונקען די ברויט דערין ווייל ווען מען עסט ברויט דערקענט זיך נישט אז ס'איז לשם רפואה, נאכדעם איז דא אזא מין מאכל בהמה וואס הייסט כרשינין וואס מען טאר נישט איינווייקן אין וואסער אדער רייבן אום שבת אראפ צו נעמען די פסולת דערפון ווייל דאס איז בורר, אבער מען מעג עס אריין לייגן אין א זיפ, אין א כלכלה, אין א בעסקיט, כאטשיג ס'קען געשען אז פון זיך אליין וועט אראפ קומען אביסל פסולת ווייל זיין כוונה איז נישט דא דא. בורר צו זיין, און א דבר שאינו מתכוון ווען ס'איז נישט פסיק רישא איז מותר. ווען א מענטש וויל געבן צו עסן שטרוי פאר זיין בהמה אין שבת, טאר ער עס נישט אויסזייען אז די מוץ, די חלק וואס איז נישט ראוי למאכל בהמה זאל אראפפאלן ווייל דאס איז בורר, אבער ער מעג טראגן ווען ער וויל נעמען די שטרוי און אריינלייגן אין די אבוס אין די שיסל דארט ווי די בהמה עסט דערפון מעג ער עס טראגן מיט א כברה כאטשיג ס'איז לעכעריג און דורך די כברה קען אפשר ארויספאלן אביסל פון די מוץ ווייל ער איז נישט מכוון צו מאכן בורר און דבר שאינו מתכוון ווען ס'איז נישט פסיק רישא איז מותר. טאמער האט איינער יא איינגעווייקט חילתית אין לוילעך וואסער אום שבת האט ר' יוסף קודם געוואלט זאגן אז ס'איז דא דערויף א חיוב חטאת אבער אביי האט געטענה'ט וואס עפעס זאל זיין א חיוב חטאת אויב עפעס איז עס נאר א איסור מדרבנן וועגן עובדא דחול. ר' יוחנן האט געפרעגט פון זיין רבי'ן ר' ינאי צו מ'מעג איינווייקן די חילתית אום שבת אין קאלט וואסער.

און ער האט געווייקט איין טאג קודם דאנערשטאג נאכדעם פרייטאג און שבת האט ער געוואלט וויסן צו ער מעג איינווייקן און אויף שבת פאר א דריטע טאג ער זאל עס קענען טרינקען און רב האט גע'פסק'נט אז ער זאל עס איינווייקן מיט קאלט וואסער און נאכדעם זאל עס לייגן אויף די זון זיך אנווארעמען און די גמרא האט פארשטאנען קודם אז רב גייט ווי די שיטת יחידאה ווי ר' יוסי וואס ער איז מיקל אז נאר בפושרין טאר מען נישט אבער בצונן מעג מען יא. האט די גמרא געזאגט ניין, רב קען אויך האלטן אז מען טאר נישט אין אמת'ן אפילו בצונן אויך נישט, נאר דא איז א אנדערע זאך, ווייל וויבאלד ער האט שוין אנגעהויבן צו נעמען פאר שבת דאנערשטאג און פרייטאג איז די טבע אז טאמער איז ער נישט ממשיך קען ער ווערן אין א סכנה, דעריבער האט מען עס דא מתיר געווען, און פון דעסטוועגן דאך האט מען אים אבער געזאגט אז ער זאל כאטשיג טון בצונן ער זאל כאטשיג זיין מיט א שינוי. דער זעלבער רבי אחא בר רבי יוסף וואס האט געהאט די הארץ ווייטאג וואס האמיר יעצט געלערנט איז מיטגעגאנגען מיט זיין נעפיו רבי נחמן בר יצחק, רבי אחא איז שוין געווען אלט האט ער זיך אנגעלאנט אויף אים, און ער האט אים געזאגט אז ווען מען גייט אריבער רב ספרא'ס הויז זאל ער אים דארטן אריינטראגן, און אזוי איז ער אריינגעגאנגען פרעגן א שאלה אין הלכות שבת, צו ווען מען וואשט אויס א ווייסע העמד פון פשתן, וואס דעמאלטס ביים וואשן ווערט עס הארט און מען מעג עס אום שבת רייבן מיט די הענט ס'זאל ווייעך ווערן, ווייל סוף כל סוף ווען מען רייבט עס געשענט אויכעט אזא גלאנץ און אפשר איז דאס א ענין פון מלבן, האט ער אים געזאגט אז מען מעג. האט ר' נחמן בר יצחק געפרעגט ר' אחא פארוואס האסטו נישט געפרעגט לגבי א סודר, דאס איז אזוי ווי א הוט וואס מען טוט אן אויפן קאפ, האסטו נאר געפרעגט אויף א העמד, האט ער געזאגט אויף א סודר האב איך שוין געפרעגט פון ר' הונא איינמאל און ער האט מיר שוין געענטפערט אז מען טאר נישט, האט ער אים געפרעגט נו פארוואס האסטו געטראכט דא אז ביי א העמד מעג מען יא, האט ער אים געזאגט ווייל א סודר טוט מען אן אויפן קאפ און מען דארף טאקע האבן דעם גלאנץ ממילא איז עס א ענין פון מלבן אבער דא א העמד וואס מען טוט אן נאר אזוי פון אונטן און נאכדעם אויף דעם טוט מען נאר נאך אן א קלייד, איז זיין כוונה נישט ווייל ער דארף האבן דעם גלאנץ אויף מלבן נאר ער וויל עס טאקע ווייעך מאכן בעיקר און דו זעסט טאקע רב ספרא האט געפסקנט אז מען מעג. די סדר איז געווען אז מען פלעגט וואשן אמאל א כתונת, נאכן וואשן ווען מען האט עס אויפגעהאנגען צו טריקענען האט מען אריין געלייגט אזא שטעקן וואס מען האט גענומען דארטן פון צווישן די שטעקענעס וואס שטייט אויף צום הייצן און מען האט עס אריין געלייגט אין די העמד זאל זיך האלטן אזוי גראד ווען ס'טריקענט זיך, זאגט די גמרא אז די שטעקן איז מוקצה מחמת גופו אום שבת ווייל ס'שטייט אויף צום הייצן. און מען טאר עס נישט ארויס נעמען פון די העמד ווייל ס'איז מוקצה, אויב ער וויל דארף ער אראפ שלעפן דעם העמד פון דעם שטעקן, אויסער אויב דער שטעקן איז געמאכט פון א כלי אורגין וואס מען נוצט אויף צום וועגן וועבן וואס דעמאלס האט עס א שם כלי מעג מען עס יא מטלטל זיין דעם שטעקן אליין. די גמרא ברענגט אז די פלייש וואס מען פלעגט אויפהענגען באזאלצן און אויפהענגען, מעג מען מטלטל זיין שבת ווייל ס'איז ראוי לאכילה, ס'איז נישט מוקצה, אבער די פיש וואס מ'האט באזאלצן רויערהייט איז נישט ראוי לאכילה, מ'טאר עס נישט מטלטל זיין שבת. ר' קטינא האט געזאגט אז ס'איז נישט קיין שיינע זאך אז א מענטש זאל זיך ארויפלייגן אויף א בעט וואס באלאנגט פאר א מאן און ווייב וואס ליגן דארטן, געווענטליך וואלט עס קענען ברענגען צו הרהור אבער די גמרא האט עס אפגעשלאגן. רב חסדא געבט א עצה פאר תלמידים וואס האבן נישט קיין סאך געלט אבער זיי קויפן א בינטל פון ירקות אדער א בינטל פון שטעקעלעך אויף צום הייצן וואס אלע בינטלעך זענען דאך געווען אייניג דיק אבער אין די לענג איז געווען לענגערע און קערצערע און עס האט געקאסט אלע די זעלבע פרייז האט ער געגעבן א עצה מען זאל זיך אלעמאל אויסוועלן די לענגערע בינטלעך ווייל דאס איז הכל ריווח וואס לענגער עס איז באקומט מען מער סחורה פאר די זעלבע געלט. נאך א זאך זאגט רב חיסדא אז א תלמיד פון ישיבה וואס האט נישט קיין סאך ברויט זאל נישט עסן קיין ירקות ווייל דאס רייצט אים נאר אן זיין אפעטיט און נאכדעם האט ער נישט גענוג ברויט צו עסן. אויך זאגט רב חיסדא אז ער האט נישט געגעסן קיין ירקות נישט אלס ארעמאן און שפעטער ווען ער איז געווארן א עושר אויך נישט, אלס ארעמאן האט ער נישט געוואלט עסן ווייל ס'האט אים סתם אנגערייצט די אפעטיט און נאכדעם האט ער מוזן אסאך עסן וואס ער האט נישט געהאט קיין געלט דערפאר און אלס עושר האט ער נישט געוואלט ווייל ער האט געזאגט אז איך קען מיר ערלויבן צו קויפן געזונטע פלייש מיט פיש פארוואס זאל איך עסן ירקות? נאך א עצה האט רב חיסדא געזאגט ווען א תלמיד האט ווייניג ברויט זאל ער עס נישט עסן צעטיילן אביסל יעצט און אביסל שפעטער ווייל דעמאלטס וועט ער נישט זאט ווערן נישט יעצט און נישט שפעטער ער זאל ענדערש ווארטן ביז ער זאל האבן כאטשיג גענוג אויף איין סעודה און ער זאל עס אלעס אויפעסן אויפאמאל וועט ער כאטשיג קענען איינמאל זאט ווערן. נאך זאגט רב חיסדא אז ווען איינער קען עסן ברויט פון גערשטן וואס דאס איז ביליגער און ער עסט ברויט פון ווייץ איז ער עובר בל תשחית און רב פפא זאגט די זעלבע געדאנק אז טאמער איינער טרינקט וויין ווען ער קען טרינקען ביר און ער צאלט אסאך טייערער איז עס בל תשחית אבער די גמרא שלאגט עס אפ ביידע זאכן ווייל ס'איז טאקע ביליגער ברויט פון גערשטן אדער ביר, אבער פון די אנדערע זייט זענען די אנדערע די ברויט פון ווייץ מיט וויין זענען געזונט און בל תשחית דגופא איז ערגער ווי בל תשחית דממונא. נאך זאגט רב חיסדא א תלמיד וואס האט נישט קיין אויל זיך צו וואשן דערמיט די הענט זיך צו באשמירן, זאל ער נעמען די וואסער וואס זאמעלט זיך אן דארטן אין די גריבער וואס האט אויף זיך אזא גרינע שימל וואס יענץ קען טון די זעלבע פעולה ווי אויל. א תלמיד וואס קויפט זיך איין א שטיקל פלייש זאל ער קויפן דווקא פון די האלז פון די בהמה, ווייל דארטן איז דא דריי מיני פלייש, ס'איז דא פעטע פלייש און מאגערע און אויך די גיד פונעם צוואר. און ווען מען קויפט א כתונת זאל מען קויפן דווקא פון א געוויסע פלאץ פון נהר אבא זיי האבן זייער גוטע סחורה און מען זאל עס אויסוואשן איין מאל אין דרייסיג טעג און אזוי וועט עס קענען האלטן לכל הפחות איין יאר און א תלמיד זאל זיך נישט אוועקזעצן אויף א נייע מחצלת וואס איז געמאכט פון גמי ס'האט אזא פייכטקייט ווייל דאס וועט אפשימלען זיינע קליידער. א תלמיד זאל אויך נישט שיקן זיין וועש צו וואשן ביי זיין בעלת אכסניא, ס'איז נישט קיין דרך ארץ, זי קען זען דערויף א קרי און ער וועט פארמיאוסט ווערן. רב חיסדא האט אנגעזאגט פאר זיינע טעכטער זאלן זיין אלץ צניעות'דיג פאר די מענער זאלן נישט עסן קיין ברויט נעבן זיי ווייל אסאך מאל וועלן זיי זיך איבערעסן די מענער וועלן זיך פארעקלען פון זיי, זאלן נישט עסן קיין ירקות ביינאכט וועגן ריח הפה, און קיין תמרים און קיין ביר זאלן זיי נישט טרינקען ביינאכט ווייל דאס קען ברענגען צו שלשול און מפיח זיין, און זאלן נישט ארויסגיין אויף די זעלבע פלאץ אין בית הכסא ווי די מענער גייען אז זיי זאלן זיך נישט פארעקלען פון די ווייבער, און ווען א מענטש קלאפט אויף די טיר זאלן זיי נישט פרעגן מנו בלשון זכר נאר מני בלשון נקבה, ער האט זיי געגעבן אן עצה אז בשעת תשמיש זאלן זיי אנרייצן די מענער, מרבה צו זיין זייער תאווה. דאס וואס איז געשטאנען במשנה אז טאקע אין שולין און מען טאר נישט איינווייקן די כרשינין אום שבת אבער אריינלייגן אין א כברה מעג מען יא, קומט נישט אויס ווי רבי אליעזר בן יעקב וואס שטייט אין א ברייתא אז רבי אליעזר בן יעקב זאגט אין משגיחין בכברה כל עיקר.